אין פורים קטן די יאר תרפ"ז איז געווען דער פריערדיגע רבי דער רבי רייאץ אין מאסקווע, מיר האבן שוין גערעדט וועגן דעם, האט דעמאלט גערעדט דעם מאמר וקיבל היהודים, דאס איז געווען א אמת'ע מסירות נפש אין יענעם זמן אין יענע מצב אין יענע תקופה, אז אז דער אז דער פריערדיגע רבי זאל שטיין אין מאסקווע אין די גרויסע שול און מ'האט אים מודיע געווען אז מ'איז אז מ'קוקט אים נאך און מ'גייט זען וואס ער טוט און ס'איז געווען מרגלים און אף על פי כן דער פריערדיגע רבי איז דעמאלט געזאגט די מאמר וקיבל היהודים וואס ער האט דעמאלט גערעדט אפענע רייד וועגן די מסירות נפש ער האט מדמה געווען די תקופה פון יענע תקופה וואס די אידן זענען דעמאלט געשטאנען צו די תקופה פון פורים, האט ער ארומגערעדט דעם ענין פון וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, אז דווקא אין דעם זמן פון המן'ען וואס איז געווען די שווערע גזירות האט מען געזען ביי אידן א מורא'דיגע התעוררות פון מסירות נפש וואס איז נישט געווען פריער, ביז אז דאס האט גע'פועל'ט די קבלת התורה. הדר וקיבלו בימי אחשורוש ווי די גמרא זאגט אין מסכת שבת אז אידן האבן מקבל תורה געווען פון דאס ניי בשעת ס'איז געווען דער מסירות נפש פון פורים. דער מאמר, דער זאגן דעם מאמר, איז געווען א אמת'ע מסירות נפש, און כמובן וואס ער האט דעמאלט גערעדט און געמאנט ביי חסידים און ביי אידן אז מען זאל שטיין אין א מסירות נפש און נישט נתפעל ווערן פון די אלע גזירות וואס זיי האבן געמאכט דעמאלט אין רוסלאנד און מען זאל ממשיך זיין בויען ישיבות און חדרים און לערנען מיט קינדער און שטיין באמת אין מסירות נפש אויף אלע ענייני אידישקייט. דערציילט דער פריערדיגער רבי אין א רשימה וואס ער האט געשריבן פון יענע תקופה, זייער א רייכע רשימה, שטעלט פאר כמה וכמה פרטים וואס איז געווען אין די מצב בימים ההם וואס מען קען פארשטיין פון דעם דעם עומק המסירות נפש וואס האט זיך געמאנט, אויף צו קענען ביישטיין די שווערע נסיון וואס איז דעמאלט געווען. צווישן די זאכן דערציילט ער אז יענע נאכט נאכן מאמר איז פארגעקומען א פארברענגען. אין יענעם פארברענגען איז געזעצן דער פריערדיגער רבי און פארבראכט מיט חסידים. דערציילט אז צווישן די חסידים איז דארטן געווען צוויי נעמען דערמאנט ער. איינער פון די חסידים איז געווען א גרויסער חסיד, א באוואוסטער חסיד איז געווען א חסיד האט געהייסן ר' איטשע דער מתמיד. רביצ'ע דער מספיד, איז געווען, זיין נאמען איז געווען רבי יצחק הלוי גורעוויטש הורוויץ. ער איז געווען א גרויסער חסיד, א גרויסער עובד, א גרויסער תלמיד חכם. ער איז געווען א אדם גדול ביותר, איינער פון די גרעסטע חסידים. ר' איטשע דער מתמיד איז געזעצן דארטן ביים פארברענגען, און ס'איז צוזאמען מיט אים איז אויכעט געווען דארטן דער חסיד הידוע, הרב הגאון רבי יעקב לאנדא, וואס שפעטער איז ער געווען דער רב אין בני ברק און יארן שפעטער, זענען געזעצן דארטן צווישן זיך, מ'האט געזאגט לחיים, איז געווארן דארטן א שקלא וטריא, א ויכוח צווישן די חסידים, וואס איז דער תכלית פון תורת החסידות. דאס איז געווען דער ויכוח, מען האט גערעדט צווישן זיך, וואס איז די מטרה, וואס איז די כוונה, וואס וויל תורת החסידות פון אונז. איז דער פריערדיגער רבי איז מצייר אין זיין אופן הכתיבה ווי ער דערציילט די פרטים, דערציילט ער אז אז רבי יעקב לאנדא האט מצדד געווען אז דער עיקר ענין החסידות דארף זיין א עבודה פנימית במח ובלב, א מענטש דארף דינען דעם אייבערשטן, און פארשטיין אלוקות, זיך מתבונן זיין אין געטליכקייט און מעורר זיין אהבה ויראה, דאס איז דער עיקר העבודה. און ר' איטשע דער מתמיד האט געטענה'ט אז דער עיקר החסידות איז די עבודה פון מסירת נפש, דער עיקר תכלית פון חסידות איז אז א איד דארף זיך קענען מעורר זיין דעם כח המסירות נפש, די יחידה שבנשמה, און טון במסירות נפש, אויף טון א טובה א אידן, טון במסירות נפש, אויף ראטעווען א אידן בגשמיות וברוחניות, דער ענין המסירות נפש, דאס איז דער תכלית פון חסידות. און ס'איז געווען צווישן זיי א דין ודברים, ער האט געברענגט ראיות לכאן, געברענגט ראיות לכאן. און זיי האבן געווארט שפעטער אז דער פריערדיגער רבי, ער איז געזעצן דארטן ביים טיש, אז ער זאל כמובן ער זאל פסק'ענען, ער זאל זאגן וואס איז טאקע דער אמת, וואס איז דער ענין החסידות. פריערדיגער רבי דערציילט דאס אין די רשימה, די פרטי עניינים, און ער דערציילט עכ"פ בקיצור די נקודה, אז ער צו פארענטפערן די שאלה האט ער געזאגט דארף מען מקדים זיין א סיפור וואס איז געווען מיטן אלטן רעבן, דעם בעל התניא בשעת ער איז געפארן צו דעם מעזריטשער מגיד. ס'איז ידוע ביי חסידים אז בשעת דער אלטער רבי איז געווען ביים מעזריטשער מגיד, ער איז געווען ביי אים עטליכע חדשים, און דארטן איז ער מתקשר געווארן צו דעם מעזריטשער מגיד, און כידוע אז דער מגיד האט מיט אים געמאכט א סדר פון א חברותא וואס ער האט געלערנט מיט'ן הייליגן זון רבי אברהם המלאך, פלעגן זיי לערנען צוזאמען תורה. רבי אברהם המלאך האט געלערנט מיט אים בעניני קבלה, עניני פנימיות התורה, סודות התורה, עניני חסידות, און דער אלטער רבי האט געלערנט מיט רבי אברהם המלאך ענינים פון נגלה, געלערנט גמרא, ס'איז דא כמה וכמה סיפורים ביי חסידים פון יענע חברותא וואס איז דארטן פארגעקומען. איז איינע פון די סיפורים איז געווען אז בשעת דער אלטער רבי האט געדארפט פארן צוריק אהיים, איז דער מזריטשער מגיד האט געבעטן אז זיין זון ר' אברהם המלאך ער זאל אים ער זאל אים אויכעט ווי מען זאגט מלווה זיין, ער זאל גיין מיט אים צוזאמען איז דער אלטער רבי דער אלטער רבי געפארן און דער מגיד האט אים געזאגט אז ער זאל גיין ער זאל פארן מיט א פערד און וואגן און זיי זענען געפארן ביז א שטיקל וועג איז ער מיטגעפארן מיט אים בשעת זיי זענען אנגעקומען און וואו זיי האבן געדארפט, וואו זיי האבן אפגערעדט צו אנקומען, דער ר' אברהם המלאך האט געהאלטן ביי אראפגיין און גיין צוריק צו זיך אינדערהיים, און דער אלטער רבי האט געהאלטן ביי פארן ווייטער, געהאלטן ביי ארויפגיין צוריק אויפן פערד און וואגן, זאגט דער. ר' אברהם המלאך צו דעם אלטען רעבען, און דא איז דא צוויי נוסחאות, אזוי האט דער פריערדיגער רבי דערציילט, עס איז פאראן צוויי נוסחאות ביי חסידים וואס איז דארטען געווען, וואס האט ער איהם געזאגט, איין נוסח איז אז ר' אברהם המלאך האט געזאגט דעם אלטען רעבען, מען דארף שמייסען די פערד אז זיי זאלען וויסען אז זיי זיינען פערד. יא, דאס איז געווען אזא כאילו א בדיחותא, און כמובן דארטן איז געווען א טיפע זאך, אבער ער האט עס געזאגט מיט דעם משל, געשטאנען לעבן לעבן די פערד, יא, זאגט ער, מען דארף שמייסן די פערד אז זיי זאל וויסן אז זיי זענען פערד. א צווייטע נוסח, מען דארף שמייסן די פערד אז זיי זאל ווערן אויס פערד. דער אלטער רבי האט געהערט דעם פתגם, אדער די ביידע פתגמים, האט דער אלטער רבי געזאגט אויב אזוי דארף איך גיין צוריק אין מעזריטש אויף צו קענען ארייננעמען אין א פנימיות דעם דרך אין עבודה. דאס הייסט אז דער אלטער רבי האט נישט געהערט דא קיין בדיחותא, דער אלטער רבי האט געהערט אז דער רבי אברהם המלאך כמובן, אזא הייליגער איד, א הייליגער צדיק, רבי אברהם המלאך, כמובן האט ער געזאגט אים דא א ענין אין עבודת השם. און ממילא האט ער געזאגט דארף ער פארן צוריק אין מעזריטש אויף צו קענען מקבל זיין אין א פנימיות דעם דרך אין עבודה. איז ער דעמאלט טאקע צוריק געפארן אין מעזריטש און געבליבן נאך עטליכע וואכן אויף צו ארייננעמען אין א פנימיות דעם ענין. פריערדיגע רבי דערציילט דעם סיפור און זאגט ער וואס איז די צוויי עניינים? וואס זענען די צוויי נוסחאות? די צוויי נוסחאות זענען נוסחאות וואס איז נתקבל געווארן דורך אונזערע הייליגע רביים רבותינו נשיאינו, דארף דאך זיין אין דעם עפעס א פירוש. וואס איז די צוויי עניינים וואס מען זאגט, שמייסן די פערד אז זיי זאל וויסן זיי זיינען פערד, און שמייסן די פערד זאל ווערן אויס פערד? האט ער מסביר געווען אז דער ענין פון פערד, דאס גייט אויפן חומר הגוף, יא. א מענטש, א אדם, איז דאך א' דם, א מענטש איז דאך געמאכט געווארן פון א גוף מיט א נשמה. און די עבודה פון דעם פערד, חמור, איז דאך ידוע דער ענין פון א חמור, חומר גייט דאך אויף חומר הגוף, על כל פנים דער ענין פון א פערד, א סוס, דאס איז אלץ א משלים אין עבודת השם אויפן גוף האדם. און די עבודה פון דעם מענטשן איז אז מען דארף מזכך זיין דעם אדם, מען דארף מזכך זיין דעם גוף האדם. און וואס איז די עבודה? די עבודה איז ערשטנס צוויי, ס'איז דא אין דעם צוויי מדריגות. ס'איז דא איין מדריגה, שמייסן די פערד אז זי זאל וויסן אז זי איז א פערד, און די צווייטע מדריגה איז אז מען דארף שמייסן די פערד אז זי זאל ווערן אויס פערד. האט ער געטייטשט אז וואס מיינט דאס אין עבודה? אין עבודת השם איז דא בחינת אדם און ס'איז דא בחינת לא אדם, ווי ס'שטייט געשריבן, יא, כי לא אדם הוא, א פסוק אין שמואל, כי לא אדם הוא להנחם, האט ער געטייטשט יא, אז וואס איז דער טייטש? אז ס'איז דא בחינת אדם, בחינת אדם, א מענטש איז געבויעט פון שכל, פון מידות, פון הרגשים, איז די עבודת האדם, אויף צו זיין א אדם, איז מאכן פון זיין שכל און פון זיינע מידות אז זיי זאלן זיין כלים צו אלוקות. יא, דאס הייסט אז ער דארף נוצן די קאפ, אויף לערנען תורה, פארשטיין געטליכקייט און זיך מתבונן זיין אין די גרעסקייט פונעם אייבערשטן. און פון דעם ווערט ביי אים נתעורר אין הארץ גוטע מידות, אהבת השם, יראת השם, אהבת ישראל, און אהבת התורה, די אלע גוטע מידות, פון בין אדם למקום, בין אדם לחבירו, דאס איז די עבודה פון א אדם, ער זאל ווערן א אדם. אבער דערנאך דארף אבער זיין, פון די דרגת אדם איז דא די בחינה פון לא אדם, אזוי ווי ס'שטייט אויפן אייבערשטן כביכול, אז ס'איז דא על דמות הכיסא דמות כמראה אדם, דאס זאגט דער נביא יחזקאל, דער אייבערשטער ווערט אנגערופן כביכול אדם, אדם העליון, אדם שעל הכיסא. דאס איז דער אדם שלמעלה, וואס דאס איז ביים אייבערשטן די חכמה, בינה, די ספירות, חסד וגבורה, דאס איז די אלע עשר ספירות שלמעלה, רופן זיך אן בחינת אדם. ס'איז דא אבער די מדריגה וואס רופט זיך אן לא אדם, ווי ער זאגט אין שמואל, וגם נצח ישראל לא ישקר, כי לא אדם הוא להנחם. דער אייבישטער איז א בחינה פון לא אדם, העכער פון ציור, העכער פון אדם. איז ממילא זאגט ער אז על דרך זה איז אין עבודת האדם. טאקע תחילת העבודה איז שמייסן די פערד זי זאל וויסן אז זי איז א פערד, און אין עבודת השם איז דאס בחינת אדם, מען דארף נעמען דעם שכל, נעמען די מידות און דאס מזכך זיין, נוצן דעם שכל אויף געטליכקייט, אויף תורה ומצוות, נוצן די מידות, די הרגשים אויף די רגש הלב, אויף דאס מזכך זיין, זאל זיין מידות טובות, וואס דאס איז ווי ער האט געטייטשט דער ענין פון עבודה פון טעם ודעת, די עבודה על פי השכל ומידות, בחינת אדם, שמייסן די פערד זי זאל וויסן אז זי איז א פערד. אבער מיט דעם אליין איז מען נאך נישט יוצא, מיט דעם אליין איז מען נאך נישט קיין חסיד. וואס איז דער תכלית העבודה האט ער געזאגט, שמייסן די פערד אז עס זאל ווערן אויס פערד. אויס פערד הייסט מסירות נפש אויף ארויסגיין פון זיך, און ארויסגיין פון די מדידות והגבלות פון דעם אייגענעם שכל, פון די אייגענע מידות, די עבודת המסירות נפש, אט דאס איז דער אמת'ער ענין פון בחינת לא אדם, וואס דאס איז תכלית העבודה, תכלית החסידות. כמובן אז דאס איז געווען בהמשך צו די מאמר וואס האט גערעדט יענע נאכט דעם וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ווי אזוי א איד, ס'איז דא דער ענין פון תורה, קבלת התורה, וואס מ'האט מקבל געווען די תורה מסיני, וואס תורה איז חכמה, תורה איז מידות, תורה איז, כל התורה כולה איז דאך דער ענין פון חכמתו של הקדוש ברוך הוא, און כל התורה כולה איז מידות טובות ווי די גמרא זאגט אין סוטה, אבער די תכלית התורה איז דער ענין פון. אחשורוש, פון זמן המן, פון זמן מרדכי, וואס דאס איז ווען ס'איז נתעורר געווארן ביי אידן די מסירת נפש, וואס דורך דעם זענען זיי דערגרייכט צו בחינת לא אדם, און אין דעם איז תכלית העבודה די מסירות נפש פון א אידן אויף טון א טובה א צווייטער אידן. היינטיגע פרשה איז דאך פרשת כי תשא. אין היינטיגע פרשה זעט מען ווי ווייט דער ענין המסירות נפש. איז א ענין עיקרי, און ווי אזוי וואס מיינט דאס מסירות נפש? וואס דער ענין המסירות נפש איז וואס א איד איז זיך מוסר נפש פארן אייבערשטן, און די מסירות נפש איז נישט נאר ווי מען זאגט א מוסר נפש זיין אויף, אויף, אויף אוועקלייגן די אייגענע גשמיות פאר פאר מאכן, פאר טון א מצוה פאר טון א טובה א אידן וואס דאס איז וואס חסידות האט געמאנט דער ענין פון מסירות נפש, וואס דער ענין המסירות נפש איז, דער אמת'ער מסירות נפש וואס א איד לייגט זיך אוועק אפילו זיין רוחניות אויף טון א טובה א אידן אפילו בגשמיות. וואס דאס איז דער אמת'ער מסירות נפש וואס דער דרך הבעל שם טוב, וואס דער הייליגער בעל שם טוב האט אויסגעלערנט, אז בשעת מען רעדט וועגן מסירות נפש איז דא וואס מען מיינט, מסירות נפש מיינט אז מען דארף אריינשפרינגען אין פייער, מסירות נפש מיינט אוועקגעבן דעם לעבן. האט דער בעל שם טוב געטייטשט אז מסירת נפש איז דער טייטש מסירת הרצון. נפש. דער טייטש נפש איז מלשון רצון, ווי עס שטייט אם יש את נפשכם, זאגט רש"י, נפשכם רצונכם. מסירת נפש מסירת הרצון. א איד דארף קענען אוועקגעבן זיין רצון. זיין אייגענע רצון יעצט צו טון, און מען רעדט נישט וועגן גרויסע עניינים וועגן שפרינגען אין פייער, וועגן טון זאכן, נאר ס'רעדט זיך פשוט די מסירות נפש אויף העלפן א צווייטן אידן, אוועקלייגן זיך בגשמיות פאר א צווייטן אידן, אוועקלייגן זיך ברוחניות, דאס הייסט אוועקלייגן די גשמיות מיינט מוותר זיין אויפן תועלת הגשמית, אויף די עניינים הגשמיים, כדי צו קענען טון א טובה א צווייטן אידן, און אפילו אמאל אוועקלייגן די עניינים הרוחניים וואס איז דא ביי זיך, די אייגענע תורה ומצוות, די אייגענע תורה ותפילה, וואס א מענטש איז אמאל דארף אראפגיין פון זיין מדריגה אין זיין עבודת השם אויף צו קענען העלפן א אידן נישט נאר ברוחניות נאר אויכעט בגשמיות. דער ענין המסירות נפש לערנט מען פון היינטיגע פרשה פון פרשת כי תשא. אין היינטיגע סדרה געפינען מיר ווי משה רבינו, רועה נאמן של ישראל, שטעלט זיך אוועק און ער נעמט זיך אן פאר אידן. ס'איז געווען א מורא'דיגער געפערליכע חטא, חטא העגל. חטא העגל איז געווען א געפערליכע חטא, נאך פערציג יאר איז מען ערשט מקבל געווען די תורה, און אידן זענען געגאנגען זוכן צו זיך א עגל הזהב, אלה אלקיך ישראל. ס'איז דאך געווען א געפערליכע חטא. און אף און דער אייבערשטער טאקע ווי ס'שטייט אין די פרשה, ווי איז געווען דער חרון אף רחמנא ליצלן וואס האט מעורר געווען דער חטא העגל, און אף על פי כן זעען מיר ווי משה רבינו שטעלט זיך אוועק און ער שטעלט זיך איין און זיך מוסר נפש ממש פאר כלל ישראל, איינע פון די שטארקסטע פסוקים אין היינטיגע סדרה וואס משה רבינו זאגט צום אייבערשטן ועתה אם תשא חטאתם, ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת. משה רבינו זאגט צום אייבערשטן אז עתה אם תשא חטאתם, פשוט דער פשט איז, אויב דו וועסט, רש"י זאגט, אויב דו וועסט זיי מוחל זיין איז גוט, אויב דו וועסט זיי נישט מוחל זיין, מחני נא מספרך אשר כתבת. משה רבינו איז גרייט מוותר זיין אויף זיין גאנצע גדלות. ספרך אשר כתבת, תורת משה, זכרו תורת משה עבדי, משה רבינו זאגט מעק מיר אויס מיין נאמען בספרך אשר כתבת. בנוגע דעם ווארט, איז דאך ידוע די שאלה וואס מפרשים פרעגן, די לשון אין פסוק איז דאך א מאדנע לשון, ועתה אם תשא חטאתם, ער פירט נישט אויס, רש"י זאגט אז דאס איז דרך המקראות, נישט אלעמאל פירט ער אויס ועתה אם תשא חטאתם, אויב דו וועסט זיי מוחל זיין איז גוט, שטייט נישט אבער אין פסוק וואס וועט זיין אם תשא חטאתם, שפעטער זאגט ער ואם אין, אויב נישט, מחני נא מספרך, מעק מיר אויס, וואס איז דאס דער לשון? איז דאס ברענגט זיך פונעם הייליגן רוזשינער וואס ער טייטשט אז משה רבינו איז געשטאנען יעמאלט אין אזא תנועה פון מסירות נפש, פון א רועה נאמן של ישראל וואס האט זיך מוסר נפש אינגאנצן פאר כלל ישראל, איז משה רבינו ער זאגט זאגט ער א מורא'דיגע ווארט, משה רבינו זאגט צום אייבערשטן ועתה, ועתה מיט א עיין, איצטער, איך שטיי איצטער אין אזא מין מעמד ומצב, אז אם תשא חטאתם ואם אין, מחני נא מספרך אשר כתבת, איך בין אזוי צוגעבונדן צו כלל ישראל, איך בין אזוי מקושר צו כלל ישראל, סיי אם תשא חטאתם, סיי דו וועסט זיי מוחל זיין, און סיי אם אין אפילו דו וועסט זיי נישט מוחל זיין, איך בין גרייט אויף מחני נא מספרך אשר כתבת, איך בין גרייט אויף אלע זאכן מקבל זיין אויף זיך, אלע עניינים, אלע יסורים, און אפילו אז מ'אויסמעקן מיין נאמען, איך וויל בלייבן מיט צאן מרעיתו, איך וויל בלייבן מיט אידן. דאס איז געווען די מורא'דיגע געשריי פון משה רבינו וואס ער האט געזאגט צו דעם אייבערשטן. נאך טיפער געזאגט, איז דא א ווארט וואס דער ליובאוויטשער רבי, זיין טאטע איז געווען רבי לוי יצחק, איינער פון די גרויסע מקובלים, א רב אין יעקאטערינאסלאוו, האט ער געטייטשט אז וואס משה רבינו האט געזאגט צום אייבערשטן ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא, וואס משה רבינו זאגט צום אייבערשטן, האט געזען, האט געהערט אז דער אייבערשטער זאגט, אז איצטער וויל ער אויסמעקן עם ישראל רחמנא ליצלן, ואכלם, ואעשה אותך לגוי גדול, דער אייבערשטער זאגט צו משה רבינו הער זיך איין, איך גיי איצטער נעמען עם ישראל, ואכלם, רחמנא ליצלן אויסמעקן עם ישראל פון דער וועלט, און דו וועסט דאך בלייבן, ואעשה אותך לגוי גדול, איך האב דיר, און פון דיר גייט מען אנהייבן א נייעם פאלק. משה רבינו האט געזאגט צום אייבערשטן. ועתה, איצטער אז איך הער אז צוליב מיר, וויבאלד אז דו פארלאזט זיך אויף מיר, און דו ווילסט פון מיר מאכן א גוי גדול, ווילסטו אויסמעקן דעם אידישן פאלק, איז אם תשא חטאתם ואם אין, סיי אז דו וועסט זיי מוחל זיין, סיי אז דו וועסט זיי נישט מוחל זיין, מחני נא מספרך אשר כתבת, מעק מיר אויס. איך וויל נישט זיין דער וואס צוליב מיר, רחמנא ליצלן זאל מען באשולדיגן אידן און וועלן באשטראפן אידן. א מורא'דיגע אהבת ישראל, א מורא'דיגע מסירות נפש, וואס מען זעט דא ביי משה רבינו אין דעם פסוק, און אין די גאנצע פרשה, ווי משה רבינו שטעלט זיך אוועק און ער נעמט זיך אן פאר אידן, און ער בעט מחילה, און ער בעט סליחה, און ער בעט אז דער אייבישטער זאל גיין ווייטער מיט אידן, און אפילו נאכדעם וואס דער אייבישטער איז מוחל, איז ווייטער זאגט ער אז זאל זיין דער אייבישטער אליין זאל גיין מיט אונז, ואם אין פניך הולכים, ונפלינו אני ועמך, איך וויל פועל זיין און האט געפועלט אז זאל זיין דער ונפלינו אז אידן זאל דער אייבישטער זיך פירן מיט זיי מיט א מאור פנים מיט א קירוב פנים פניך הולכים מיט זיין גאנצע פנימיות דאס איז פרשת כי תשא. איז דא אין היינטיגע סדרה זעט מען וואס דאס הייסט א אמת'ע מסירות נפש פאר אהבת ישראל. איז דא אין דעם עומק פון היינטיגע פרשה אז מען רעדט וועגן דעם ענין פון שבירת הלוחות, יא וואס דאס איז די סדרה פרשת כי תשא, די פרשה דערציילט וואס איז דארטן פארגעקומען, ס'איז געווען א מורא'דיגע געפערליכע ירידה ביי עם ישראל די חטא העגל, און משה רבינו גייט ארויף פון בארג און ער זעט ווי אידן זינדיגן און ס'איז דא די שבירת הלוחות, און דערנאך גייט די גאנצע פרשה ווי די פרשה דערציילט דעם המשך הענינים ביז דער אייבערשטער האט שפעטער מוחל געווען און פסל לך שני לוחות אשר שיברת, און דער אייבישטער הייסט צו מאכן נייע לוחות. וויל איך דערציילן א ביאור, א מורא'דיגע ביאור אויף דעם, אויף דעם היינטיגע סדרה, מורא'דיגע רייכע ביאור וואס איך האב זוכה געווען צו הערן, אליין געהערט מפה קודשו פון דעם לובאוויטשער רעבן, אין א פארברענגען פון שמחת תורה אין די יאר תשמ"ז. ל, איך בין דארטן געווען בשעת מעשה, און איך געדענק די התרגשות און די בכיות, מ'עט באלד דערציילן ווי דער רבי האט גערעדט די שיחה, און דאס איז געבליבן איינגעקריצט אין קאפ און הארץ לעולם ועד. ס'איז געווען ליל שמחת תורה, פלעגט זיין דער סדר אז נאך מעריב, צווייטע נאכט, אין אמעריקע איז דאך דא צוויי טעג שמחת תורה, צווייטע נאכט, ליל שמחת תורה, פלעגט זיין א פארברענגען. ביי דעם פארברענגען, וואס איז געווען א פארברענגען וואס האט געהייסן הכנה צו הקפות. דער פארברענגען פלעגט זיך ציען בדרך כלל ביז ארום חצות, און שפעטער פלעגט מען גיין צו הקפות מיט שמחה רבה, מיט א מורא'דיגע מורא'דיגע שמחה וואס האט זיך געצויגן ביז עלות השחר. איינע פון די שיחות פון יענעם פארברענגען האט זיך דער רבי געשטעלט אויף דעם ענין פון שבירת הלוחות. גערעדט דעמאלט אז שמחת תורה ענדיגט מען ליינען די פרשה, די כל התורה כולה. וואס איז דער לעצטער פסוק אין פרשת וזאת הברכה? דאס איז דער פסוק, יא, דער לעצטער פסוק פון וזאת הברכה, וואס איז דער לעצטער פסוק פון די גאנצע תורה, וואס עס שטייט, לכל היד החזקה, לכל היד המורא הגדול, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. יא, אלע די גרויסע זאכן, די יד החזקה וואס משה האט געטון לעיני כל ישראל. שטעלט זיך רשי, וואס איז דאס די יד החזקה? וואס איז דאס דער ענין וואס עשה משה לעיני כל ישראל? זאגט רשי, שנשאו ליבו לשבור הלוחות. די יד החזקה וואס משה רבינו האט גענומען מיט די הענט, און וישליך, ער האט געווארפן די לוחות, און ער האט צובראכן די לוחות, דאס איז, דאס איז דער לעיני כל ישראל, שנאמר ואשברם לעיניכם, דאס איז דער לעיני כל ישראל אז עס איז געווען לעיניכם פון אלע אידן, והסכימה דעת הקדוש ברוך הוא לדעתו, שנאמר אשר שיברת, יישר כחך ששיברת, ברענגט ער דעם פסוק פון היינטיגע סדרה פרשת כי תשא, אז דער אייבישטער האט געזאגט אשר שיברת, יישר כחך ששיברת, יא, אז דער אייבישטער האט מסכים געווען, נישט נאר מסכים געווען, נאר האט געזאגט יישר כחך, האט אים געגעבן אויף דעם א יישר מיט א מיט א מיט א חביבות נאך, אויף דעם וואס ער האט צובראכן די לוחות. און מיט דעם ענדיגט זיך כל התורה כולה. האט דער רבי געשטעלט א פייערדיגע קשיא, א שטורעמדיגע קשיא וואס שטעלט זיך אויף היינטיגע אויף דעם פסוק. ווי קומט עס אז די לעצטע פסוק אין חמשה חומשי תורה זאל זיין א פסוק וואס רעדט זיך בגנותם של ישראל? ווי קומט עס אז די לעצטע פסוק וואס רעדט בנוגע משה רבינו, נאך א שאלה, ערשטע שאלה איז ווי ענדיגט זיך תורה בגנותם של ישראל, ס'איז דאך א כלל מסיימים בטוב, און דא איז מען מסיים די תורה מיט אשר שיברת, מיט שבירת הלוחות. א צווייטע שאלה איז, דא רעדט זיך דאך וועגן שבחו של משה רבינו. די תורה וויל דאך דערציילן דא, יא, וימת משה, און תורה הייבט אן דערציילן ולא קם נביא בישראל כמשה, די גאנצע גדלות פון משה רבינו ווער ער איז געווען און וואס ער איז געווען, קומט די תורה אין סוף פון חומש און וואס דערציילט אונז די תורה בנוגע שבחם של ישראל, אז זאלסט וויסן זיין אז ס'איז געווען א מצב וואס אידן האבן געזינדיגט, חטא העגל, און משה האט גענומען צובראכן די לוחות. דאס איז שבחו של משה רבינו, דאס איז די גרעסטע שבח, תורה גייט דאך לכאורה מן הקל אל הכבד, כאילו דער לעצטער פסוק בשבחו של משה רבינו אז ער האט צובראכן די לוחות. טאקע רש"י זאגט הסכימה דעתו של הקדוש ברוך הוא לדעתו, דאס באווייזט א גדלות אויף משה רבינו אז ער האט געטון א זאך אן רשות און דער אייבערשטער האט מסכים געווען צו אים, אבער ס'איז נישטא קיין גרעסערע שבחים דערפון, און מיט דעם דארף מען ענדיגן די תורה. און פונקט די תורה זאל מסיים זיין מיט א זאך וואס דאס איז די שבירה פון תורה, א דריטע קשיא, מען לערנט תורה, חמשה חומשי תורה, די לעצטע פסוק וואס איז די סיום חמשה חומשי תורה, דערציילט אונז די תורה אז ס'איז געווען א שבירה אין תורה, איז ווייטער. איז קומט אויס סיי מצד בני ישראל איז דאס היפך שבחם של ישראל, אזא מין זאך דערציילן אזא זאך און ענדיגן די תורה פון דעם, א פרשה ווי וזאת הברכה אשר ברך משה את בני ישראל, עס רעדט זיך די ברכה זכותם של ישראל, זאל מען ענדיגן מיט א ענין וואס איז היפך שבחם של ישראל, ס'איז היפך שבחו, און און אויכעט אז דאס איז שבחו של משה רבינו, דווקא אין דעם זאל זיך אויסברענגען די גרעסטע שבחו של משה רבינו, און שבחו של תורה, שבירת התורה, דאס איז שבחם של תורה. וואס איז די שאלה אויפן פסוק? דער רבי האט געזאגט, אז מען קוקט צוריק אין פרשת כי תשא, וועט מען אנהייבן פארשטיין דעם עומק הענין. אז מען קוקט אין די היינטיגע סדרה אין פרשת כי תשא געפינען מיר בנוגע דעם טעם פון שבירת הלוחות, געפינען מיר צוויי רש"יס. די ערשטע רש"י איז, וואס רש"י זאגט אז ווען משה רבינו איז אראפ פון בארג און ער האט געזען וואס גייט פאר, האט ער גענומען די לוחות וישלך וישברם, זאגט רשי אויף יענעם פסוק, וואס איז געווען משה רבינו'ס חשבון וואס ער האט מחליט געווען צו ברעכן די לוחות, זאגט רשי אז משה רבינו האט געזאגט אז אויב א קל וחומר, אויב קרבן פסח. אז קרבן פסח איז דאך א זאך וואס בן נכר לא יאכל בו, אז ס'איז דא איין בן נכר טאר ער נישט עסן פון קרבן פסח, דא איז דאך נישט נאר איין מצוה, דאס איז דאך כל התורה כולה, און כל ישראל זענען רחמנא ליצלן אין א מצב פון מומר לעבודה זרה, ווי קען מען ווי קען מען זיי געבן די תורה? און דערפאר האט ער צובראכן. דאס איז רש"י. דערנאך אפאר פסוקים שפעטער, אביסל שפעטער אפאר קו אפאר אין המשך הפרשה, ווען די תורה דערציילט פסל לך שני לוחות אבנים אשר שיברת, כלוחות הראשונים אשר שיברת, שטעלט זיך רש"י אויף די ווערטער אשר שיברת, און רש"י זאגט אן אנדער פשט, וואס איז געווען דער טעם פון שבירת הלוחות? זאגט רש"י א משל, אז ס'איז געווען א מלך, און דער מלך האט געהאט א כלה, ארוסה, און ס'איז געווען דארטן אויכעט שפחות בבית, דינסטן, און דער קיסר איז געפארן אויף א נסיעה, איז אוועק געפארן ווייט, און ער האט געלאזט די ארוסה, און ס'איז געווען שפחות, און דארטן איז געווען. די כתובה. די כתובה האט ער נאך נישט געגעבן צו זיין ארוסה, עס איז נאך געווען פאר די חתונה, די כתובה איז געלעגן ביי דעם שליש, איז געווען א ממונה וואס ער איז געווען דארטן דער משמש און ביי אים איז געלעגן די כתובה. דערווייל איז דער קיסר אוועק געפארען אויף אן אנדער ארט, און די כלה האט זיך גענומען דארט, עס איז געווען די שפחות און זיי האבן זיך געפירט נישט אויף א גוטן אופן, עס איז ארויס געגאנגען א שם רע, אויף די שפחות, אבער מתוך השם רע על השפחות איז ארויסגעגאנגען א שם רע אויף די ארוסה אויף די כלה אויכעט. ווען די קיסר איז צוריק געקומען האט ער דאס געהערט, האט ער געוואלט רחמנא ליצלן, האט ער געוואלט הרג'ענען די כלה, זיין ארוסה, זי האט מרד געווען אין דעם מלך. איז געקומען צו גיין דער שליש, דער דער שושבין, דער ממונה, וואס ער איז געווען דער שושבין פון די מלכה, פון דעם פון דעם ארוסה, און דער שושבין האט געזאגט, ער האט גענומען ער האט צוריסן צוריסן די כתובה. און בשעת ער האט צוריסן די כתובה, איז דער מלך האט געוואלט מאכן א דין ודברים, איז דער דער שושבין האט געזאגט, ס'איז נישטא קיין כתובה. ס'איז נישטא קיין כתובה, ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין חתונה, קענסט נישט האבן קיין טענות צו איר. דערווייל האט מען געקענט אנהייבן מברר זיין מער די פרטי הסיפורים, דערווייל איז שוין געווארן בארואיגט דער מלך, מען האט געקענט מער מעיין זיין האט ער געזען אז ס'מער נישט ווי די שפחות און אז די ארוסה איז אויף באמת נישט געזינדיגט און מיט דעם איז געווארן איז געווארן וינחם האט זיך בארואיגט דאס דאס זאגט רש י און רש י טייטשט אויס אז דער מלך דאס איז הקדוש ברוך הוא ארוסה דאס איז כנסת ישראל די שפחות דאס איז דער ערב רב וואס זיי האבן אריינגעשלעפט די אידן אינעם חטא העגל משה רבינו איז דער שושבינם של ישראל די כתובה דאס איז די לוחות, איז משה צובראכן די לוחות אויף צו ראטעווען אידן, ס'איז נישט דיין ס'איז נאכנישט דיין כלה, קענסט דאך נישט גארנישט טון, און די צוברעכן די לוחות דאס איז געווען די וועג ווי משה רבינו האט געהאלפן און געראטעוועט עם ישראל. פרעגט זיך א קשיא, וואס זאגט רשי צוויי פירושים? פריער זאגט ער אז דאס איז א חשבון פון א קל וחומר, דא גיבט ער צו א נייעם פירוש אז דאס איז געווען וואס משה האט געוואלט ראטעווען אידן, איז דער תירוץ איז אז דאס איז דא דא צוויי זאכן, די ערשטע רשי קומט רשי ענטפערן פארוואס משה האט עס נישט איבערגעגעבן צו אידן, דער אייבערשטער האט אים געגעבן לוחות, און דער אייבישטער זאגט נעם די לוחות און גיב עס איבער אידן, ווי קומט עס אז דו גיבסט נישט איבער צו אידן? דער אייבישטער האט דיר געמאכט א שליח. איז דער ערשטער רש י קומט פארענטפערן פארוואס דער אייבישטער האט נישט געגעבן, פארוואס משה רבינו האט נישט מקיים געווען זיין שליחות, האט נישט געגעבן די תורה צו אידן. דאס איז געווען מצד כבוד התורה. ווי רש י זאגט דעם קל וחומר, יא, התורה כאן וכל ישראל מומרים, ווי קען איך געבן תורה צו אידן? איז מצד כבוד התורה האט ער עס נישט געקענט געבן אידן. אבער דאס פארענטפערט נאר דעם כבוד התורה, אבער דאס פארענטפערט נישט פארוואס אייב אזוי צוברעכסטו די תורה, דאס איז דאך א בזיון התורה. אייב נאר אי משום הא, אייב נאר צוליב דעם, יא, איז האלט די תורה ביי זיך, באהאלט עס ערגעץ, לייג עס אוועק מתחת ההר, יא, באגראב עס ערגעץ דערוויילע, יא, זיי עס גונז, אבער וואס איז דער ענין פון צוברעכן? אסאך מפרשים פרעגן טאקע, די ראשונים אלע פרעגן די שאלה, רבינו בחיי און נאך, יא, פרעגן טאקע די שאלה, וואס איז די שבירה? שבירה איז דאך היפך כבודם. אויף דעם דארף רשי ברענגען די צווייטע רשי שפעטער אשר שיברת יישר כחך אשר שיברתו, ס'איז געווען דא א ענין פון שבירה און די שבירה איז א יישר כחך, וואס איז דא דער יישר כחך אשר שיברתו? בזיון התורה, ווי קען מען זאגן יישר כחך שבחם של ישראל? דער פשט אין דעם איז, אויף דעם ברענגט רשי דעם משל, אז דא איז געווען נישט נאר א ענין פון כבודה של תורה, אז נישט געבן די תורה צו אידן ווען אידן זענען אין א מצב פון רחמנא ליצלן עובדי עבודה זרה, נאר דא איז געווען גאר פארקערט כבודם של ישראל, משה רבינו א רועה נאמן של ישראל וויל אכטונג געבן אויף אידנ'ס כבוד, און ער וויל אכטונג געבן אויף אידנ'ס מציאות, ער זעט אז אידן שטייען איצטער אין א סכנה פון ואכלם רחמנא ליצלן, דער אייבישטער וויל מכלה זיין אידן, שטעלט זיך אוועק משה רבינו, וואס טוט ער די ערשטע זאך? צוברעכט די כתובה! און אויף דעם זאגט מען אשר שיברת, יישר כחך אשר שיברת, די כבוד פון עם ישראל, און דאס גופא דער גרעסטער שבח פון משה רבינו. משה רבינו אלס א רועה נאמן של ישראל. משה רבינו אלס א רועה נאמן של ישראל. איז ער נעמט זיך אן פארן כבוד פון אידן, און ער איז גרייט צו מוותר זיין אפילו אויף זיין רוחניות, ווי האבן גערעדט פריער, מסירות נפש אמיתי פון א רועה ישראל, ער איז מוותר אויף אלע זיינע עניינים, אפילו תורה, תורה דאס איז די גרעסטע זאך, ביי משה רבינו תורה איז געווען זיין גאנצע חיות, זכרו תורת משה עבדי נקראת על שמו, שמסר נפשו על התורה, שטייט אויף משה רבינו. דאס הייסט זיין גאנצע לעבן און חיות איז געווען תורה. גייט משה רבינו און ער לייגט אוועק זיין גאנצע תורה, זיין גאנצע מציאות, אויף צו ראטעווען אידן, וועלכע אידן? אידן וואס זיי האבן חוטא געווען אין חטא העגל. דאס איז די מסירות נפש פון א רעיא מהימנא, פון א רועה נאמן של ישראל. איז איך געדענק יענעם פארברענגען, דער רבי האט זיך צואוויינט בכיות נוראות, משך זמן, שמחת תורה, שמחת תורה איז א זמן פון שמחה, דעם רעבן אליין, שמחת תורה איז די גרעסטע שמחה, אבער בשעת דער רבי האט גערעדט דעם ביאור, די שיחה איז געווען בכיות נוראות, געוויינט א משך זמן, געוויינט, נישט געקענט רעדן, פון רוב התרגשות איז געווען פשוט שווער צו זיך ארויסרעדן די נקודה. און איך געדענק דער רבי האט דעמאלט געזאגט א מורא'דיגע ביאור וואס ברענגט ארויס טאקע וואס טאקע דער פשט. פארוואס טאקע איז מאנט זיך א איד זאל זיך מוסר נפש זיין אפילו זיין רוחניות, זיין תורה, משה רבינו זיך האט געגאנגען און צובראכן די לוחות, צובראכן די כתובה צו ראטעווען די ארוסה, וואס איז דא דער פשט אין דעם, וואס איז דער עומק הענין? האט דער רבי דעמאלט געזאגט אזא מין ביאור, ס'איז דא א רש"י, ס'איז דא א מדרש, תנא דבי אליהו, דער מדרש זאגט אזוי, שני דברים קדמו לעולם,

צווישן תורה וישראל גופא ווער איז העכער? ווער שטייט פאר דעם? כמובן איז נישט קיין שאלה אין זמן, פאר וועלט איז נישט געווען קיין זמן, כידוע וואס דער מעזריטשער מגיד זאגט אז פאר בריאת העולם איז נישט געווען קיין זמן אויכעט, נישט נאר קיין נישט געווען קיין מקום, ס'איז נישט געווען קיין זמן, די גאנצע מציאות הזמן איז באשאפן געווארן אין בריאת העולם, און וואס מיינט דאס מי קדם למי? כמובן ס'מיינט קדימה במעלה, ווער איז העכער, ווער איז טיפער, ווער דערלאנגט אין א העכערע מדריגה. זאגט דער מדרש, תנא דבי אליהו, אז וויבאלד אין תורה שטייט דבר אל בני ישראל צו את בני ישראל, איז די תורה אליין דערציילט אונז אז ישראל קדמו, ווייל די גאנצע תורה איז פאר בני ישראל, צו את בני ישראל דבר אל בני ישראל, איז ישראל קדמו לתורה, איז במילא. אז מען רעדט וועגן משה רבינו, שטייט דא משה רבינו מיט די לוחות, מיט די תורה. ער קומט אראפ פון בארג און ער האלט אין זיך ביי זיך אין די האנט די לוחות, און ער גייט איצטער איבערגעבן תורה צו עם ישראל. משה רבינו זיין חיות איז תורה, תורת משה. אבער משה רבינו האט אין זיך א טיפערער ענין. אזוי ווי ביים אייבערשטן כביכול זאגט מען ישראל קדמו לתורה, אז אידן שטייען אין א העכערע דרגה ביים אייבערשטן ווי תורה. ביי משה רבינו די רעיא מהימנא איז אויך אין דעם זעלבן אופן. ס'איז דא משה רבינו אלס תורה און ס'איז דא משה רבינו אלס רועה של ישראל. נשמות פון אידן, משה רבינו איז דער רועה נאמן של ישראל, איז בשעת משה רבינו שטייט דא גייט געבן די תורה צו אידן, אבער ער זעט אז דאס קען גורם זיין דורך תורה וועט ווערן א דין אויף דעם מהותו, און דאס קען גורם זיין רחמנא ליצלן אז דעם ענין פון כליון פון עם ישראל, זאגט משה רבינו אומר אני ישראל קדמו, אידן זענען דאך העכער פון תורה. נעמט ער זיך אן פאר אידן, ער נעמט די ערשטע זאך צוברעכט ער די כתובה, ער איז מוותר אויף אלע זאכן מסירות נפש, כדי אז אידן זאל בלייבן גאנץ. און וויסנדיג כמובן אז דער זאך לעיניכם, דאס האט מעורר געווען ביי אידן די אמת'ע תשובה, און מען האט געזען גלייך אז דאס האט מעורר געווען ביי אידן די תשובה, שפעטער איז געווען דער סלחתי כדברך, און דאס איז וואס ס'רעדט זיך ארום אז דער כח התשובה, וואס תשובה איז קדמה לעולם, העכער, תשובה איז העכער פון תורה, דאס גופא וואס דער אייבישטער איז מוחל א אידן, הגם אז א איד איז געווען איז געלעגן בחטא ועוון, אף על פי שחטא ישראל הוא, און ער קען דורך כח התשובה קען ער צוקומען אויף מוחל זיין די גאנצע עניינים בילד וואס ער האט געטון, נישט נאר דאס נאר אויך דורך תשובה איז זדונות נעשו לו כזכיות, און אלע עניינים בייטן זיך. איז במילא דאס האט משה רבינו געפועלט דורך די שבירת הלוחות. און מיט דעם איז פארשטאנדיג דער עמק פון היינטיגע סדרה כי תשא את ראש בני ישראל. ס'קומט צו גיין די תורה אין פרשת כי תשא, און די תורה דערציילט אונז דעם כי תשא את ראש בני ישראל, אויפהייבן א אידן. ווי אזוי הייבט מען אויף א אידן אז אפילו א איד וואס ער איז אראפגעפאלן רחמנא ליצלן אין שפלות המדריגות, חטא העגל, די גרעסטע חטאים, קומט צו גיין משה רבינו, און משה רבינו דער רועה נאמן של ישראל, און ער שטעלט זיך אוועק מיט א אמת'ע מסירות נפש, ווייל ער ווייסט, ווייל ער גלייבט אין א אידישע נשמה, און ער ווייסט אז א איד קען שטענדיג קומען צוריק, א איד איז שטענדיג קען נתעורר ווערן בתשובה, ובמילא דורך די אמת'ע אהבת ישראל וואס משה רבינו בלייבט ביי אידן, ווייזט פאר אידן,

די שבירת הלוחות איז דאך געווען לכאורה א דבר בלתי רצוי, אדרבה, דווקא אין ארון אין קודש קדשים וואו דער כהן גדול גייט אריין אין יום הכיפורים אויף בעטן א מחילה פאר אידן, דארטן ליגן די שברי לוחות וואס דאס איז מעורר די שבחם של ישראל ווי אידן זענען מושרש אזוי טיף אין דעם אייבערשטן אז דורך דעם ווי זיך מסירות נפש פון משה רבינו האט ער מגלה געווען דעם עומק פון א נשמה ישראל קדמו לתורה, און דורך דעם פועלט א איד דורך תשובה אז ער זאל קענען אנפאנגען אננעמען א נייע יאר וכו', און מיט דעם ווערט פארשטאנדיג אויכעט פארוואס דער סוף פון די סדרה, סוף התורה, תורה וויל דערציילן שבחו של משה רבינו אויפן גרעסטן אופן, וואס איז דער שבחו של משה רבינו אויפן גרעסטן אופן? אז לכל היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל, דער גרעסטער שבח פון משה רבינו איז, אז ער איז א רועה ישראל און ער זעט אז אידן רחמנא ליצלן שטייען אין א סכנה, טוט ער כל התלוי בו, ער איז זיך מפקיר אינגאנצן און ער גיבט זיך אינגאנצן אוועק זיין גשמיות און זיין רוחניות אויף צו ראטעווען א אידישע נשמה וואס מען וויל רחמנא ליצלן מקטרג זיין אויף איר. און די זעלבע זאך איז די שבחם של ישראל, די גרעסטע שבחם של ישראל איז אין דעם ענין פון לעיני כל ישראל אין שבירת הלוחות ווי א איד איז העכער פון אלץ, און דאס גופא איז די סיום התורה, תורה קומט צו גיין אין די לעצטן פסוק אין די לעצטע פרשה אין די לעצטע רש"י, און תורה וויל ארויסברענגען די טיפקייט און די גרעסטע רייכקייט פון תורה, תורה איז מגלה שבחם של ישראל, תורה זאגט אז לעיני כל ישראל, תורה זאגט אז א איד איז העכער פאר תורה, פון וואנט ווייסן מיר אז ישראל קדמו? דאס ווייסן מיר גופא פון תורה, תורה זאגט אז ישראל קדמו. און דאס איז די הוראה וואס מען לערנט פון היינטיגע סדרה די מסירות נפש וואס ס'דארף זיין אויף טון א טובה א אידן, וואס מען מאנט זיך ביי אונז היינט איז פון קליינע זאכן, דארף אמאל העלפן א אידן, ראטעווען א אידן, מען דארף אמאל לייגן תפילין צו א אידן, מען דארף אמאל העלפן א אידן צו זיך נתקרב ווערן צו תורה ומצוות, העלפן א אידן בגשמיות, העלפן א אידן ברוחניות, און מען דארף אמאל מוותר זיין פון די אייגענע פון די אייגענע עניינים אראפנעמען פון די אייגענע צייט פון די אייגענע עניינים גשמיים און אמאל אויך דארף מען מוותר זיין אמאל אויף די אייגענע עניינים רוחניים, יא, לערנען אמאל א בלאט גמרא ווייניגער אויף צו קענען העלפן א צווייטן אידן און ראטעווען א צווייטן אידן, אט דאס איז דער לימוד און דער לקח און די הוראה וואס היינטיגע סדרה לערנט אונז ווי אזוי ס'מאנט זיך ביי א אידן דער עניין פון מסירות נפש אויף טון א טובה א אידן, און דורך דעם וועלן מיר זוכה זיין טאקע פון דעם מסמך גאולה לגאולה, אזוי ווי ס'איז געווען די מסירות נפש יעמאלט. פון מרדכי היהודי מיט אסתר המלכה וואס זיי האבן זיך אויך מוסר נפש געווען פאר כלל ישראל, ווי מען לערנט אין די מגילה, זאל מען זוכה זיין טאקע דורך דעם דעם ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר כן תהיה לנו די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו.